בעזרת השם יתברך, מסכת בבא קמא דף סד, מיר הייבן אן דף סד עמוד א' צוועלף שורות פון אויבן, אמר מר, איז אזוי, מיר האבן נעכטן געזען, די גמרא האט געברענגט, צוויי ברייתות, וואס די ברייתות קריגן זיך ארום, וויאזוי מען דרשנ'ט די פסוקים, פון וואו לערנט מען ארויס כפל ביי א גנב, איז ווי מען האט געזען אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען, אז סיי די פסוק אם ימצא הגנב, און סיי די פסוק אם לא ימצא הגנב, ביידע רעדן זיך פון א טוען טענת גנב, אזוי איז געשטאנען די ערשטע ברייתא, און די צווייטע ברייתא, האבן מיר געזען אז ניין, די ערשטע פסוק אם ימצא הגנב רעדט זיך פון א גנב אליין, די צווייטע פסוק אם לא ימצא הגנב דאס רעדט זיך פון א טוען טענת גנב, איז האבן מיר געזען אז די גמרא האט געפרעגט אז גאנץ גוט לויט די צווייטע ברייתא ווייס איך פון וואו ער לערנט ארויס אז א גנב צאלט כפל, און איך ווייס פון וואו ער לערנט ארויס אז א טוען טענת גנב צאלט כפל, א גנב צאלט כפל לערנט ער ארויס פון די פסוק אם ימצא הגנב, און א טוען טענת גנב צאלט כפל, לערנט ער ארויס פון אם לא ימצא הגנב. אבער לויט די ערשטע ברייתא, וואס די ערשטע ברייתא האלט אז סיי אם ימצא הגנב און סיי אם לא ימצא הגנב ביידע פסוקים רעדן זיך פון א טוען טענת גנב, איז פון וואו לערנט די ערשטע ברייתא ארויס אז א גנב אליין צאלט כפל? אזוי האט מען געזען די גמרא האט געפרעגט. האט די גמרא געענטפערט אז ער לערנט עס ארויס פון א תנא דבי חזקיה, וואס איז די תנא דבי חזקיה האט מען געזען א ברייתא, וואס די ברייתא דרשנ'ט אן אנדערע פסוק אינגאנצן, די פסוק פון אם המצא תמצא, לאמיר זיך נישט פארמישן דא מיט די פסוקים, פשט ביז יעצט האט מען געזען צוויי פסוקים אם ימצא הגנב און אם לא ימצא הגנב, יעצט רעדט מען פון א דריטע פסוק אינגאנצן אם המצא תמצא, וואס אין די פסוק שטייט אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם האבן מיר געזען א לאנגע ברייתא א תנא דבי חזקיה אז פון די פסוק לערנט מען ארויס אז א גנב צאלט כפל, יעצט וואס איז טאקע געווען די לימוד האבן מיר געזען, די ברייתא האט געזאגט אז לכאורה וואס דארף מען אזויפיל ווערטער דא אין פסוק אם המצא תמצא בידו הגניבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם, לכאורה וואלט גענוג געווען אז ס'שטייט ווען נאר שור מיט גניבה, וואס שור איז א פרט, גניבה איז א כלל, קומט אויס אונז האמיר דא א כלל ופרט וכלל, וואס ווי מ'האט נעכטן אויסגעשמועסט ס'איז נישט קיין כלל ופרט וכלל, ס'איז נאר א פרט מיט א כלל, וואו די אנדערע כלל, איז אויף דעם וועט מען שוין היינט זעהן די סוגיא וואו די אנדערע כלל, אבער על כל פנים די ברייתא האט אנגענומען מיט א פשטות אז ס'איז דא דא א כלל ופרט וכלל, און מילא פון די כלל ופרט וכלל זאל מען לכאורה קענען ארויסלערנען אויף אלע סארט זאכן אז ביי אלעס איז דא כפל, איז האט די ברייתא געפרעגט וואס דארף שטיין די רעשט פון די זאכן, ס'איז גענוג אז ס'שטייט שור מיט גניבה, א כלל מיט א פרט. וואס דארף מען חמור, וואס דארף מען שה, וואס דארף מען חיים? האט די ברייתא געזאגט, ווייל ווען ס'שטייט ווען נישט, די רעשט פון די זאכן, ווען ס'שטייט ווען נישט שה למשל, וואלט איך געזאגט אז כלל ופרט וכלל איז נאר כעין הפרט, אז אזוי ווי די שור איז קרב לגבי מזבח, איז נאר זאכן וואס זענען קרב לגבי מזבח ביי זיי איז דא כפל ביי אנדערע זאכן נישט. אבער וואס יעצט אז ס'שטייט שה, קענסטו נישט זאגן אז שור קומט מרבה זיין נאר זאכן וואס זענען קרב לגבי מזבח, ווייל שה איז דאך שוין אויך קרב לגבי מזבח, פארוואס דארף שטיין שה באזונדער? איז אז שטייט שה, ווייס איך טאקע אז כפל איז געזאגט געווארן ביי אלעס, נישט נאר ביי זאכן וואס זענען קרב לגבי מזבח. איי, האט די ברייתא געפרעגט פארוואס שטייט חמור מיט חיים? האט די ברייתא געזאגט ווייל ווען נישט שטייט חמור, וואלט איך געזאגט אז פון די כלל ופרט וכלל קען מען נאר ארויסלערנען זאכן וואס זענען קדוש בבכורה, אזוי ווי די שור מיט די שה, זאכן וואס זענען נישט קדוש בבכורה ווי ווייס איך אז ביי זיי איז אויך דא כפל? איז פאר דעם שטייט חמור, וואס דאס אז חמור איז מחויב בכפל דאס ווייס איך שוין פון שור און שה, ווייל שור און שה האבן מיר דאך געשמועסט זענען זאכן וואס זענען קדוש בבכורה חמור איז אויך קדוש בבכורה פארוואס דארף שטיין חמור באזונדער? און שטייט חמור באזונדער טאקע אז מען זאל קענען ארויסלערנען אויף די רעשט פון די זאכן אז אויף אלעס איז דא כפל? איי האט די ברייתא געפרעגט אויב אזוי פארוואס דארף שטיין חיים? האט די ברייתא געזאגט ווייל ווען נישט ס'שטייט חיים וואלט איך ארויסגעלערנט פון די כלל ופרט וכלל פון שור שה און חמור אז אלע זאכן וואס זענען בעלי חיים אזוי ווי די שור שה וחמור ביי זיי איז דא כפל אנדערע זאכן נישט אבער וואס יעצט אז ס'שטייט חיים פארוואס דארף שטיין חיים? איך ווייס שוין פון די כלל ופרט וכלל פון שור חמור ושה אז ביי אלע בעלי חיים איז דא כפל פארוואס דארף שטיין חיים באזונדער, אז שטייט חיים באזונדער איז פשט מען קען ארויסלערנען פון די כלל ופרט וכלל אז נישט נאר בעלי חיים נאר איבעראל איז דא כפל ביי יעדע דבר המטלטל וגופו ממון איז דא כפל דאס האמיר געזען נעכטן די ברייתא דאס איז די לימוד פון תנא דבי חזקיה וואס פון דא לערנט מען ארויס כפל ביי א גנב יעצט אזוי איידער מען הייבן מיר אן דא די גמרא העמיר אויסשמועסן א קליינע נקודה. ביז יעצט האבן מיר גערעדט פון א כלל ופרט וכלל, כלל ופרט וכלל האבן מיר געזען קען מען מרבה זיין אלע מיני זאכן וואס זענען כעין הפרט, אבער וואס וואס איז ווען ס'שטייט אין די תורה נישט כלל ופרט וכלל, נאר ס'שטייט אין די תורה א כלל מיט א פרט, נישט נאך א כלל, נאר איין כלל מיט איין פרט, איז דעמאלטס וויאזוי דרשנ'ט מען עס? איז דא ווענדט זיך, טאמער ס'שטייט קודם די פרט און נאכדעם די כלל, דעמאלטס זאגט מען נעשה כלל מוסיף על הפרט, פשט די כלל מעקט אויס די פרט, מ'קוקט נאר אן דעם כלל, מ'קוקט אינגאנצן נישט אן די פרט, און מ'איז מרבה אלעס. טאמער ס'שטייט פארקערט, קודם א כלל און נאכדעם א פרט, דעמאלט זאגט מען פארקערט, אין בכלל אלא מה שבפרט, פשט דער פרט מעקט אויס דעם כלל, און מען זאגט נאר די פרט און גארנישט נישט אנדערש. און ממילא זאגט די גמרא אזוי, אמר מר, האבן מיר געזען די ברייתא יאמר שור וגניבה, פשט דער תנא דבי חזקיה האט אנגעהויבן מיט דעם, אז לכאורה איז גענוג אז ס'שטייט אין די תורה שור מיט גניבה, און פון דעם וועט מען לערנען א כלל ופרט וכלל ביי אלע אנדערע זאכן אויך. איז פרעגט די גמרא, מי כתיב שור וגניבה? גניבה ושור הוא דכתיב, פשט אז מ'קוקט אריין אין פסוק וואס שטייט פריער, קודם שטייט גניבה און נאכדעם שור, קומט אויס קודם שטייט א כלל, נאכדעם שטייט א פרט, וואס האבן מיר געשמועסט ווען ס'שטייט א כלל און נאכדעם א פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, אז די פרט מעקט אויס דעם כלל, איז וויאזוי ווילסטו פון דא ארויסלערנען אויף אלע אנדערע זאכן, איז אויב ס'וואלט נאר געשטאנען גניבה מיט שור, וואלט איך געזאגט אז שור ביי שור איז דא כפל ביי אלע אנדערע זאכן נישט, זאגט די גמרא, וכי תימא, אילו נאמר קאמר, אילו נאמר שור וגניבה, פשט עסט מיר וועלן פארענטפערן אז ביסט גערעכט, אין אמת'ן אריין שטייט גניבה און נאכדעם שור, די ברייתא מיינט סך הכל צו זאגן אז העט ווען געשטאנען פארקערט, העט ווען געשטאנען שור און נאכדעם גניבה, וואלט איך געהאט א כלל ופרט וכלל, וואס פון דעם וואלט איך ארויסגעלערנט אויף די רעשט פון די תורה, זאגט אבער די גמרא דאס איז אויך נישט ריכטיג, ווייל אפילו ס'שטייט פארקערט, האסטו נאך נישט קיין כלל ופרט וכלל, האסטו סך הכל א פרט און נאכדעם א כלל. איז דא זאגט די גמרא מי מצית אמרת מה פרט מפורש, פשט אויב אזוי פארוואס דרש'נט די ברייתא די פסוק דא ווי א כלל ופרט וכלל האסט מיר ווייטער נישט פארענטפערט ווי קומט די צווייטע כלל אריין דא, אונז האמיר נישט קיין צווייטע כלל, הוה שור פרט וגניבה כלל, פרט וכלל נעשה כלל מוסיף על הפרט ואיתרבו להו כל מילי. פשט ווייטער טאמער דו פארדרייסט עס טאמער דו זאגסט אז די גאנצע ברייתא רעדט זיך אויף א לו יצויר אויף א העט איך וועט איך אז העט ווען געשטאנען שור קודם און גניבה נאכדעם, דעמאלטס וואלט געווען א כלל ופרט וכלל, זאגט די גמרא ס'איז נישט ריכטיג, דעמאלטס וואלט געווען א פרט און נאכדעם א כלל, וואס די כלל וואלט אויסגעמעקט דעם פרט, און פון דא וואלסטו געקענט ארויסלערנען אויף די רעשט פון די תורה אז איבעראל דא כפל, אבער נישט אזוי ארבעט די ברייתא, אין די גאנצע ברייתא איז מבואר אז די ברייתא דרשנ'ט דעם פסוק ווי א כלל ופרט וכלל, אלא נאר ממילא זאגט די גמרא כדכתיב קאמרי, מוז זיין אז די ברייתא רעדט נישט פון קיין העטעך וועטעך אז העט ווען געשטאנען פארקערט וואלסטו ווען געקענט ארויסלערנען פארקערט, נאר וואס דען? די ברייתא דרש'נט דעם פסוק אזוי ווי ס'שטייט, קודם גניבה נאכדעם שור, קודם דעם כלל נאכדעם דעם פרט, גניבה ושור. אבער ווייטער מי מצית אמרת הכל בכלל, או מה פרט מפורש פשט ווייטער די ברייתא שטימט נישט, הוה ליה גניבה כלל ושור פרט, כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, שור אין מידי אחרינא לא. פשט טאמער מען נעמט פשוט די צוויי ווערטער שור מיט גניבה, וואס גניבה שטייט פאר שור, קומט אויס אונז האמיר דא א כלל, נאכדעם א פרט, די פרט מעקט אויס דעם כלל, איז פארטיג איז נאר דא כפל ביי שור ביי אנדערע זאכן נישט. איז וויאזוי שטימט די ברייתא? די ברייתא שטימט נישט, נישט אויב איך זאג דא כלל ופרט, נישט אויב איך זאג דא פרט וכלל, אונז דארף מען דא האבן א כלל ופרט וכלל אז די ברייתא זאל בכלל שטימען. ענפערט טאקע די גמרא, אמר רבא, ענפערט רבא, תנא אחיים קא סמיך וכלל ופרט וכלל קאמר ליה, זאגט רבא אז טאקע די צווייטע כלל איז א ווארט וואס די ברייתא האט נישט דערמאנט, די ווארט איז חיים, חיים איז אויך א כלל, פשט, איבעראל ווי די ברייתא האט געזאגט כלל ופרט וכלל און די ברייתא האט גענוצט די ווארט גניבה איז גניבה דאס איז טאקע די ערשטע כלל אבער עס איז אויך דא א כלל דערנאך די צווייטע כלל איז חיים קומט אויס אז אונז האמיר דא באמת א כלל ופרט וכלל די ערשטע כלל איז גניבה די פרטים איז שור חמור שה און שפעטער נאך א כלל חיים איז פון די כלל ופרט וכלל האט די ברייתא גערעדט פון דא האט די ברייתא גע'דרשנ'ט אז ס'איז דא כפל איבעראל, אבער וואס איידער מ'גייט ווייטער דארף מען אויפמערקזאם מאכן א קשיא, אז בעצם אז מ'קוקט אריין די ברייתא וואס האט מען געזען די שקלא וטריא פון די ברייתא? די ברייתא האט געפרעגט אז לכאורה וואלט גענוג געווען אז אונז האמער א כלל ופרט וכלל וואס שטייט דארט נאר שור, און פון דא וועט מען ארויסלערנען אז איבעראל איז דא כפל, האט די ברייתא געזאגט ניין, ווייל פון די כלל ופרט וכלל ווען ס'וואלט נאר געשטאנען שור וואלט איך געזאגט דווקא דבר הקרב לגבי מזבח. יעצט אז שטייט שה ווייס איך טאקע איבעראל. איי די ברייתא געפרעגט פיין און פארוואס דארף איך האבן חמור? האט די ברייתא געזאגט ווייל ווען עס שטייט נישט חמור וואלט איך געזאגט אז דווקא א זאך וואס איז קדוש קדושת בכורה יעצט אז שטייט חמור ווייס איך איבעראל. האט די ברייתא געפרעגט אויב אזוי פארוואס דארף שטיין חיים? האט די ברייתא געענטפערט אז ווען נישט עס שטייט חיים וואלט איך געזאגט דווקא ביי בעלי חיים יעצט אז שטייט חיים ווייס איך איבעראל. יעצט לכאורה וואס איז די לעצטע קשיא דא פון די ברייתא? פארוואס דארף שטיין חיים? לויט ווי רבא ענטפערט אוודאי דארף שטיין חיים! ס'איז א חלק פון די כלל ופרט וכלל פאר דעם דארף שטיין חיים! און וואס איז פשט פון די לעצטע קשיא דא פון די ברייתא? איז די קשיא וועט די גמרא שוין פארענטפערן, אבער איידער די גמרא פארענטפערט די קשיא, פרעגט די גמרא נאך א קשיא, והא לא דמי כללא בתרא לכללא קמא, פשט די גמרא פרעגט אויף רבא, וויאזוי קען רבא זאגן אז גניבה איז א כלל, און שור חמור שה זענען פרטים, און חיים איז אויך א כלל? ס'איז דאך צוויי אנדערע מיני כללים, ס'איז נישט די זעלבע סארט כללים, גניבה רעדט זיך פון אלעס, און חיים רעדט זיך נאר פון בעלי חיים. איז דאס הייסט דען א כלל ופרט וכלל? זאגט די גמרא יא. הא תנא דבי ר' ישמעאל הוא, דכי האי גוונא דריש כללי ופרטי. ס'איז דא אזא תנא דבי ר' ישמעאל אין מסכת חולין, וואס ער דרשנ'ט אויף אזא אופן א כלל ופרט וכלל פשט אפילו די צוויי כללים זענען נישט גלייך, קען מען דאס נאך אלץ רופן א כלל ופרט וכלל. אבער על כל פנים, צוריק צו די קשיא וואס מ'האט פריערט אויסגעשמועסט אז לכאורה וואס איז די לעצטע קשיא פון די ברייתא? וואס באדערט די ברייתא צום סוף? וואס פשטות האט מען געזאגט ס'באדערט די ברייתא אז וואס דארף שטיין חיים? אבער אוודאי דארף שטיין חיים ווי רבא זאגט, חיים איז דאך א חלק פון די לימוד. נאר וואס דען? זאגט רבא, והכי קא קשיא ליה, אם המצא תמצא למה לי. פשט, זאגט רבא, די לעצטע קשיא פון די ברייתא איז, פארוואס דארף שטיין אם המצא תמצא? דהיינו נאכדעם וואס ס'שטייט גניבה, שור, שה, חמור, און חיים, וואס גניבה און חיים זענען כללים, שור שה חמור זענען פרטים, האמער דא א כלל ופרט וכלל וואס אין דעם ליגט אלעס, אז ס'דא כפל ביי אלעס, איז פארוואס דארף אויך שטיין אם המצא תמצא דאס איז די לעצטע קשיא פון די ברייתא און אויף דעם וועלן מיר באלד זעהן א תשובה, איז זאגט יעצט רבא רבא איז יעצט מסביר טאקע די גאנצע שקלא וטריא פון די ברייתא לויט ווי ער האט יעצט מסביר געווען, פשט אזוי די ברייתא הייבט זיך אן יאמר שור וגניבה וחיים והכל בכלל, פשט פארוואס דארף שטיין אין די תורה דא כל מיני פרטים? ס'איז גענוג אז שטייט איין פרט, שור, און צוויי כללים, גניבה מיט חיים, האמער דא א כלל ופרט וכלל, וואס פון דא קען מען ארויסנעמען אז איבעראל איז דא כפל, וואס דארף אויך שטיין חמור? וואס דארף אויך שטיין שה? וואס דארף אויך שטיין אם המצא תמצא? איז אויף דעם ענפערט די ברייתא, ווייל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקרב לגבי מזבח, אף כל הקרב לגבי מזבח, פשט ווען ס'וואלט נאר געשטאנען איין פרט, ווען ס'וואלט נאר געשטאנען שור, וואלט איך געזאגט כעין הפרט, אז נאר ביי זאכן וואס זענען קרב לגבי מזבח נאר דארט איז דא כפל ביי אנדערע זאכן נישט, איז פארדעם דארף אויך שטיין די אנדערע פרטים, אבער אויף דעם פרעגט די ברייתא מה יש לך להביא שה, כשהוא אומר שה, הרי שה אמור, הא מה אני מקיים גניבה, לרבות כל דבר, יאמר גניבה ושור ושה וחיים, והכל בכלל. פשט פיין, אויב אזוי פאר דעם שטייט שה, ווייל ווען ס'שטייט ווען נישט שה, וואלט איך נאר מרבה געווען זאכן וואס זענען קרב לגבי מזבח, וואס אין דעם ליגט אויך כלול שה, פארוואס שטייט שה באזונדער, איז יעצט ס'שטייט שה באזונדער, ווייס איך אז איבעראל איז דא כפל, אבער וואס דארף שטיין חמור, וואס דארף שטיין אם המצא תמצא, איז אויף דעם ענטפערט די ברייתא, ווייל אילו כן הייתי אומר מה הפרט מפורש דבר הקדוש בבכורה, אף כל דבר הקדוש בבכורה, פשט ווען ס'שטייט ווען נישט די אנדערע פרטים, וואלט איך געזאגט אז אזוי ווי שור און שה זענען קדוש בבכורה, די זעלבע זאך אלע אנדערע זאכן וואס זענען קדוש בבכורה ווי למשל חמור איז דארט איז אויך דא כפל אבער אנדערע זאכן נישט איז פאר דעם שטייט אויך חמור איי אויב אזוי פרעגט די ברייתא מה יש לך להביא חמור כשהוא אומר חמור הרי חמור אמור הא מה אני מקיים גניבה לרבות כל דבר יאמר גניבה ושור ושה וחמור וחיים והכל בכלל פשט יעצט אז ס'שטייט שוין חמור איז פון די כלל ופרט וכלל אליין פון גניבה שור שה חמור און חיים זאל איך ארויסטוהן אז איבעראל דא כפל פארוואס דארף שטיין אם המצא תמצא, איז אויף דעם ענטפערט די ברייתא, ווייל אילו כן הייתי אומר, מה הפרט מפורש בעלי חיים אף כל בעלי חיים, פשט, ווען נישט ס'שטייט אם המצא תמצא, ווען ס'שטייט ווען נאר, אונזער כלל ופרט וכלל, די צוויי כללים פון גניבה מיט חיים, און די דריי פרטים פון שור שה און חמור, וואלט איך געזאגט כעין הפרט אז אזוי ווי שור שה און חמור זענען בעלי חיים איז נאר ביי בעלי חיים איז דא כפל פאר דעם דארף שטיין אם המצא תמצא אז ס'איז נישט אזוי יעצט פון ווי לערנט מען עס ארויס פשט פאר דעם שטייט אם המצא תמצא ווי ליגט אין אם המצא תמצא אז ס'דא כפל ביי אנדערע זאכן אויך איז ווי מ'וועט שוין באלד זעהן אז פאר דעם שטייט אם המצא תמצא אז דו זאלסט נישט ארויס לערנען די געהעריגע כלל ופרט וכלל וואס דו האסט געוואלט ארויס לערנען אז איין כלל איז גניבה און נאך א כלל איז חיים ווייל אויב אזוי ווייסט מען סך הכל אז ס'איז דא כפל ביי בעלי חיים ביי אנדערע זאכן נישט, פארדעם שטייט אם המצא תמצא וואס סיי המצא און סיי תמצא ביידע זענען כללים, איז דאס איז צוויי נייע כללים וואס די תורה געבט אונז דא אז מען זאל נוצן די כללים פארן כלל ופרט וכלל און נישט די כללים פון גניבה מיט חיים. אבער וואס פרעגט אויף דעם די ברייתא, און ווי רבא לערנט די ברייתא ענדיגט זיך מיט א קשיא נישט מיט א תירוץ נישט מיט א לימוד מיט א קשיא מה יש לך להביא שאר בעלי חיים כשהוא אומר חיים, הרי חיים אמור, הא מה אני מקיים גניבה, לרבות כל דבר, המצא תמצא למה לי. פשט, אויב אזוי פירט אויס די ברייתא מיט א קשיא איך פארשטיי ווייטער נישט פארוואס דארף מען האבן אם המצא תמצא, אפילו ווען ס'שטייט נישט אם המצא תמצא, ווייס איך אויכעט אז ס'איז דא כפל ביי זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים, פארוואס? ווייל למעשה, דער לעצטער כלל איז די חיים. איז פארוואס דארף שטיין חיים? אן חיים ווייס איך שוין אויכעט אז מ'איז דא מרבה אלע מיני בעלי חיים, אי אתה דן אלא כעין הפרט, אזוי ווי די שור די שה און די חמור זענען בעלי חיים, די זעלבע זאך ביי אלע אנדערע בעלי חיים איז דא כפל, פארוואס דארף שטיין חיים? איז אז ס'שטייט חיים פון דעם אליין ווייס איך אז אפילו ביי זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים איז אויך דא כפל, איז ווייטער אויב אזוי וואס דארף איך האבן די אם המצא תמצא, האסט מיר גארנישט פארענטפערט, זאגט טאקע די גמרא, אי הכי שפיר קשיא ליה, דאך א גוטע קשיא, פארוואס באמת קען מען נישט ארויסלערנען פונעם כלל ופרט וכלל אן אם המצא תמצא, אז ס'איז דא כפל איבעראל? ענטפערט די גמרא, איך וועל דיר זאגן פארוואס, ווייל משום דאית ליה פירכא, טאמער מ'העט וועלן ארויסלערנען פון א כלל ופרט וכלל פון גניבה און חיים אויף איבעראל אז איבעראל איז דא כפל, קען מען דאס אפפרעגן, פארוואס? ווייל לרבות כל דבר מהיכא קמייתי ליה מכלל בתרא, כללא גופיה, חיים כתיב ביה, כלל ופרט וכלל, מאי קא מהני ליה, אי לאתויי כל דבר, הא חיים כתיב, בעלי חיים אין מידי אחרינא לא, משום הכי איצטריך אם המצא. פשט זאגט די גמרא אזוי, ווען דו זאגסט מיר אז חיים איז א פרט, קענסטו טאקע דא מאכן די פשעטלעך וואס מ'האט געמאכט ביז יעצט, אז פארוואס דארף שטיין א פרט חיים, איך ווייס דאך שוין בעלי חיים אנעם פרט פון חיים, איז אז די תורה זאגט קלאר חיים איז פשט די תורה וויל מרבה זיין דא נאך זאכן, זאכן וואס זענען כעין הפרט, זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים, דאס קענסטו ארויסלערנען ווען חיים איז א פרט, אבער יעצט ווי רבא וויל דא זאגן אז חיים איז די צווייטע כלל, יעצט קענסטו שוין נישט מרבה זיין אנדערע מיני זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים, פארוואס? ווייל וויאזוי ארבעט באמת א כלל ופרט וכלל? א כלל ופרט וכלל ארבעט אזוי, אנעם צווייטן כלל, ווען ס'שטייט נאר א כלל ופרט, האט מען דאך געשמועסט די פרט מעקט אויס דעם כלל, אין בכלל אלא מה שבפרט. איז יעצט אז די תורה איז מוסיף נאך א כלל, איז די צווייטע כלל, דאס איז וואס מאכט עס א כלל ופרט וכלל, דאס איז וואס געבט אונז דא א כח, צו מוסיף זיין זאכן וואס זענען כעין הפרט, און ממילא טאמער די צווייטע כלל איז באמת חיים זאגט די גמרא, איז קענסטו דאך נישט דא מוסיף זיין אנדערע זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים, פארוואס? ווייל די די ווארט די חיים אליין די ווארט איז דאס וואס איז מרבה דא נאך זאכן, די ווארט חיים קען נישט מרבה זיין זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים, ווייל דאס ליגט דאך אינעם ווארט אז די ווארט אליין זאגט חיים מיינט דווקא חיים און אנדערע זאכן נישט, פארדעם דארף מען האבן דעם אם המצא תמצא, פשט די תורה שרייבט אונז אם המצא תמצא אז זאלסט נישט נוצן די כלל גניבה און די כלל חיים, נאר נוץ דא אנדערע צוויי כללים, איין כלל אם המצא און די צווייטע כלל תמצא. איי פרעגט די גמרא, אמרי והא שני כללות דסמיכי אהדדי נינהו, פשט המצא תמצא איז צוויי כללות דאס שטייט אנפאנג פונעם פסוק צוויי כללים, וויאזוי מאכט מען דא א כלל ופרט וכלל, אמר רבינא ענפערט רבינא, כדאמרי במערבא, כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה, אז וואו מען טרעפט טאקע צוויי כללים און נאכדעם פרטים, איז הטל פרט ביניהם, ודונם בכלל ופרט, איז די דין איז אז מען נעמט די פרט וואס שטייט נאכדעם, מען פאקט עס אריין צווישן די צוויי כללים, און מען דרש'נט א כלל ופרט וכלל איז דא אויך, שדי שור בין המצא לתמצא, פשט, נעם דעם ערשטן פרט שור באלד עמיר נעמען די רעשט פון די פרטים, אבער אדערווייל נעם די ערשטע פרט שור און פאק עס אריין צווישן די צוויי כללים צווישן המצא און תמצא, האמיר דא א כלל ופרט וכלל, לאתויי מאי, וואס גייט מען דא מרבה זיין פון דעם כלל ופרט וכלל, אי לאתויי בעלי חיים, עסטו וועלן זאגן אז דער כלל ופרט וכלל קען סך הכל מרבה זיין כעין הפרט בעלי חיים, און דא גייט די גמרא שנעל צו צום בעלי חיים פשט, די גמרא קען פרעגן, עסטו וועלן זאגן צו מרבה זיין דווקא א דבר הקרוב לגבי מזבח, אדער עסטו וועלן זאגן דווקא א דבר הקדוש בקדושת בכורה, די גמרא פרעגט דאס נישט, ווייל די גמרא פרעגט גראד אפילו דאס וועלן מרבה זיין אלע בעלי חיים, מחיים נפקא, פשט שטייט שוין חיים, חיים איז נאך א פרט וואס מען קען דא אויך אריינפאקן צווישן די צוויי כללים, איז ברגע וואס שטייט חיים ווייס איך שוין פון דער כלל ופרט וכלל אז אלע בעלי חיים איבעראל דא כפל, און פארוואס דארף שטיין שור? אלא לאתויי דבר שאין בעלי חיים, נאר פון שור לערן איך ארויס אפילו זאכן וואס זענען נישט קיין בעלי חיים, איז ביי זיי אויך דא כפל, ודרוש הכי, מה הפרט מפורש דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון פשט יעדע דבר המטלטל וגופו ממון איז דא ביי דעם כפל, נאר וואס? האבן מיר נאך אלץ פרטים, וואס אונז האבן נאך גארנישט מיט געטון מיט דעם, חמור האבן מיר נאך גארנישט געטון מיט דעם און שה האבן מיר נאך גארנישט געטון מיט דעם, איז ותו, יעצט גייט מען נעמען דעם חמור און עס אויך אריינפאקן דא צווישן די צוויי כללים, שדי חמור בין המצא לתמצא לאתויי מאי, וואס וועט מען ארויסנעמען פון דער כלל ופרט וכלל? אי לאתויי דבר שאין בעלי חיים משור נפקא, דאס האט מען שוין ארויסגעלערנט פון שור, אלא לאתויי דבר מסויים, פשט, פון חמור לערנט מען ארויס אז דווקא ביי דבר מסויים דווקא א זאך וואס האט אויף דעם א סימן איז ביי דעם איז דא כפל ביי אנדערע זאכן נישט, אזוי לערנט רש"י, על כל פנים אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי שה למה לי, וואס טוסטו למעשה מיטן שה, האמער א איבעריגע ווארט, אלא נאר, און מילא זאגט די גמרא, די גמרא טוישט אינגאנצן דעם תירוץ, ריבה ומיעט וריבה הוא, פשט דא דרשנ'ט מען נישט קיין כלל ופרט וכלל טאקע, נאר מען דרשנ'ט א ריבוי מיעוט ריבוי, די חילוק צווישן א ריבוי מיעוט ריבוי און א כלל ופרט וכלל איז ביי כלל ופרט וכלל איז דאך די דין אי אתה דן אלא כעין הפרט, ביי ריבוי מיעוט ריבוי בין איך מרבה אלעס, אלעס אלעס אלעס חוץ איין זאך, איז דא אויך אפילו די מאן דאמרים וואס נארמאל דרשנ'ען כלל ופרט וכלל, דא וועלן זיי דרשנ'ען א ריבוי מיעוט ריבוי פארוואס? כדתנא דבי ר' ישמעאל, אזוי מ'האט געלערנט אין א ברייתא דתנא דבי ר' ישמעאל, במים במים שתי פעמים, אין זה כלל ופרט, אלא ריבה מיעט וריבה, ריבה הכל, מאי ריבה, ריבה כל מילי. פשט, ס'איז דא א תנא דבי ר' ישמעאל וואס דארט רעדט זיך לגבי פיש, אין די סימני טהרה פון פיש, איז דארט אויך, שטייט אין פסוק, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו סנפיר וקשקשת, במים, בימים בנחלים אותם תאכלו, איז דא אין די פסוק שטייט צוויי כללים אנפאנג, במים און במים, און הערשט נאכדעם שטייט די פרטים, יעצט וואס האט מען געזען ביי אזא ציור וואס שטייט צוויי כללים און נאכדעם די פרטים, רוקט מען אריין די פרטים צווישן די כללים, איז זאגט די תנא דבי רבי ישמעאל אז ווען מען באנוצט זיך מיט דעם טריק, ווען מען פאקט אריין פרטים צווישן כללים, הערט מען עס אויף דרש'נען ווי א כלל ופרט וכלל, מען דרש'נט עס ווי א ריבוי מיעוט ריבוי, און טאקע דארט נוצט ער עס צו מרבה זיין אז ביי אלע פיש דארף מען האבן א סנפיר וקשקשת, חוץ פיש וואס איז וואס וואקסט אין א טאפ צו אין א שלולית פון וואסער, על כל פנים וועלן מיר נישט אריינקריכן אין דעם, איז דא אויך ברגע וואס אונז האמער דא די המצא תמצא וואס דאס איז צוויי כללים מ'דארף אנהייבן אריינפאקן דא פרטים, הערט מען דאס אויף דרשנ'ען אויף אן אופן פון כלל ופרט וכלל, נאר מ'דרשנ'ט עס אויף אן אופן פון ריבוי מיעוט ריבוי, און ממילא איז מען מרבה אלעס, אלעס אלעס אלעס, אז איבעראל איז דא כפל יעדע דבר המטלטל וגופו ממון, איז דא כפל? איי אויב אזוי פרעגט די גמרא, אי הכי, כל הני פרטי למה לי, פשט, אויב אזוי, וואס דארף מען האבן די פרטים שור, חמור, שה? פשט, טאמער מען דרש'נט דא אויפן אופן פון כלל ופרט וכלל, פארשטיי איך פארוואס מען דארף האבן דא אסאך פרטים, ווייל וואס מער פרטים, איז אלץ גרעסער איז די כעין הפרט קען מען מרבה זיין דא וואס מער זאכן, אבער יעצט אז מען דרש'נט אויפן אופן פון ריבוי מיעוט ריבוי, וואס אטאמאטיש איז מען מרבה אלעס, און מ'איז ממעט וואס ווייניגער זאכן, קומט אויס די אלע פרטים דא זענען מיעוטים, מען גייט דא ממעט זיין פון יעדן פרט איין זאך, און וואס איז מען טאקע ממעט פון די אלע פרטים? זאגט די גמרא, אונז האבן דא דריי פרטים שור חמור שה, איז חד למיעוטי קרקע, וחד למיעוטי עבדים, וחד למיעוטי שטרות, איינס קומט ממעט זיין קרקע, איינס קומט ממעט זיין עבדים, און די אנדערע קומט ממעט זיין שטרות, ווייטער דאס וואס שטייט גניבה מיט חיים, גניבה וחיים, לכדרב דאמר, אך יי לקרן כעין שגנב. פשט, גניבה וחיים נוצט מען אויף א אנדערע לימוד אינגאנצן ווי מ'עט זעהן, קומענדיגע בלאט הייבט זיך אן מיט די מימרא פון רב, אז פון גניבה וחיים לערנט מען ארויס אחייה לקרן כעין שגנב פשט אז ווען א גנב באצאלט, צאלט ער די קרן לויט וויפיל די קרן איז ווערט געווען בשעת הגניבה, נישט וויפיל די קרן איז ווערט בשעת העמדה בדין. דאס איז א באזונדערע לימוד מ'עט עס זעהן באריכות בהמשך. על כל פנים, יעצט אז די גמרא האט אויסגעפירט וואס די אמת'ע לימוד פון די תנא דבי חזקיה איז, אז דאס איז אלץ א ריבוי מיעוט ריבוי וואס מען לערנט ארויס פון אם המצא תמצא, קומט אויס אז אונז האמיר מיט דעם פארענטפערט פון ווי לערנט די ערשטע ברייתא ארויס אז ביי א גנב איז דא כפל פשט אם ימצא הגנב אם לא ימצא הגנב ווי מען האט געזען אנפאנג סוגיא די פסוקים רעדן זיך פון טוען טענת גנב און ווי ווייסט מען אז א גנב אליין צאלט כפל פון די תנא דבי חזקיה אבער וואס זאגט די גמרא לויט די צווייטע ברייתא, וואס די צווייטע ברייתא לערנט ארויס גנב פון אם ימצא הגנב, און טוען טענת גנב פון אם לא ימצא הגנב, איז וואס טוט ער מיט דעם פסוק אם המצא תמצא, ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב, וגנב עצמו נפקא ליה מאם ימצא הגנב, האי אם המצא תמצא מאי דריש ביה, וואס טוט ער מיט די פסוק פון אם המצא תמצא וואס די תנא דבי חזקיה האט דא גע'דרש'נט, ענטפערט די גמרא, מיבעי ליה לכדרבא בר אהילאי, ער דרשנ'ט עס אויף אן אנדערע לימוד דאמר רבא בר אהילאי מאי טעמא דרב דאמר מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור, פשט דאס אז מודה בקנס פטור דאס ווייסט מען, אבער ווי ווייסט מען אז איינער וואס א מודה בקנס און נאכדעם וואס ער איז מודה קומען עדים זאגן אז ער האט עס געטון אז ער איז נאך אלץ פטור, איז דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק דכתיב אם המצא תמצא פשט אם המצא בעדים תמצא בדיינים אז טאמער ס'איז דא עדים דעמאלטס דארף מען באצאלן פרט למרשיע את עצמו טאמער א מענטש איז אליין מודה אפילו שפעטער קומען עדים

אז מודה בקנס ואח"כ באו עדים איז פטור, וואס דארף ער דעם אשר ירשיעון? ענטפערט די גמרא אמר לך, האי מיבעי ליה למודה בקנס דפטור. פשט אזוי אונז דארף מיר צוויי פסוקים אז מודה בקנס פטור, איין פסוק איז סתם אזוי אז מודה בקנס פטור, און נאך א פסוק אז מודה בקנס ואח"כ באו עדים איז אויך פטור, ווען עס וואלט נאר געווען איין פסוק וואלט איך געזאגט אז נאר א מודה בקנס איז פטור אבער טאמער עס קומען שפעטער עדים איז מען חייב, יעצט אז ס'דא צוויי איז פון איינס לערן איך ארויס דעם עיקר דין אז מודה בקנס פטור, און פון די צווייטע לערן איך ארויס אז אפילו שפעטער קומען עדים

כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא לדבר שנתחדש בה, אז יא, ס'דא אמאל וואס די תורה חזר'ט איבער א פרשה, נאר אונז צו זאגן נאך איין דין, אבער נישט פשט אז דו קענסט יעצט פון די צווייטע חזרה וואס די תורה חזר'ט איבער, דרש'נען יעדע ווארט באזונדער, און ממילא נישט קיין קשיא פארוואס שטייט דא די אלע פרטים, אין הכי נמי מ'דרש'נט גארנישט פון די פרטים, די עיקר לימוד איז, אז מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור. איי פרעגט די גמרא, ואימא גנב עצמו בשבועה, און ווי די מפרשים זענען מסביר אז דאס איז א קשיא אויף די צווייטע ברייתא, די צווייטע ברייתא וואס האט ארויסגעלערנט גנב פון אם ימצא גנב, און פון אם לא ימצא גנב האט ארויסגעלערנט א טוען טענת גנב, איז אויב אזוי אזוי ווי ביי א טוען טענת גנב, ווען דארף א טוען טענת גנב צאלן כפל? נאר טאמער ער האט געשוואוירן איז די גנב אליין זאל אויך נאר דארפן צאלן כפל טאמער ער שווערט? זאגט די גמרא ניין, לא סלקא דעתך, דאס קען נישט זיין, ווייל דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא רבי יעקב אומר, שנים ישלם שלא בשבועה, פשט א גנב צאלט כפל אפילו אן א שבועה, אתה אומר שלא בשבועה אינו אלא בשבועה, אמרת לא כך היה, וועסטו וועלן זאגן אז נישט? זאג איך דאס קען נישט זיין, איז די גמרא גראד מפרש מאי לא כך היה, אמר אביי איז אביי מסביר, אז לא לכתוב רחמנא שנים ישלם בגנב, וליתי בקל וחומר מטוען טענת גנב, פשט בעצם, וואס דארף מען סתם אזוי א לימוד אז א גנב צאלט כפל? פארוואס זאל מען עס נישט קענען ארויסלערנען א קל וחומר פון טוען טענת גנב אז וואס? אז ומה טוען טענת גנב דבהיתירא אתא לידיה אמר קרא לישלם תרי מה דאך די טוען טענת גנב וואס די חפץ איז אנגעקומען צו אים ברשות בהתירא ווייל ער איז דאך געווען א שומר אף על פי כן דארף ער צאלן כפל איז גנב עצמו דבאיסורא אתא לידיה לא כל שכן איז די גנב וואס ער האט געקריגן די חפץ באיסור אוודאי דארף ער צאלן כפל אלא שנים ישלם דכתב רחמנא בגנב עצמו למה לי איז פארוואס שטייט שנים ישלם נאר וואס דען דאפילו שלא בשבועה מוז זיין די תורה וויל טאקע מחדש זיין דאס אז דער גנב צאלט כפל אפילו אן א שבועה, און ממילא דאס איז נישט קיין קשיא. איי פרעגט יעצט די גמרא סתם אזוי א קשיא, והאי אם המצא להכי דאתא, הא מיבעי ליה לכדתניא, פשט, וויאזוי קען מען נוצן סתם אזוי די ווערטער אם המצא תמצא, דאס איז א קשיא לויט ביידע שיטות, סיי לויט דער וואס לערנט ארויס פון אם המצא תמצא א חיוב כפל ביי גנבים, סיי לויט די מאן דאמר אז אם המצא תמצא איז א לימוד אז מודה בקנס ואח"כ באו עדים פטור, וויאזוי קען מען נוצן די פסוק אויף לימודים? אונז דארף מען דאך עס אויף אן אנדערע לימוד אינגאנצן, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא הא מיבעי ליה לכדתניא, שטייט אין די ברייתא, אויף דעם וואס שטייט אין פסוק אם המצא תמצא בידו, איז פון בידו, אין לי אלא ידו, גגו חצרו קרפיפו, מנין? פשט, פיין, איינער גנב'עט מיט די הענט, דארף ער צאלן כפל, ווי ווייסט מען? אז טאמער ער האט נישט גע'גנב'עט מיט די הענט, נאר א בהמה האט אריינגעוואקט אין זיין רשות, אויף זיין דאך, אין זיין חצר, און ער האט פארשלאסן די טיר, ווי ווייסט מען אז דאס הייסט אויך א גנב און ער דארף באצאלן כפל? תלמוד לומר אם המצא תמצא מכל מקום דאס נעמט מען ארויס פון אם המצא תמצא? ענטפערט די גמרא ניין, ווייל אם כן, לימא קרא או המצא המצא, או תמצא תמצא, מדשני קרא, שמע מינה תרתי, פשט אויב אזוי, אויב די פסוק קומט נאר זאגן די לימוד, וואלט געקענט שטיין אדער המצא המצא, אדער תמצא תמצא, פארוואס טוישט די פסוק די לשון, המצא תמצא, איז פשט מען קען דא ארויסנעמען פון דעם פסוק צוויי זאכן.